יעצט האבן אונז חודש השביעי, הייבט זיך אן א נייע פרשה כאילו, ס'שטייט נישט דא א נייע פרשה אין די פרק, אבער ס'איז א נייע פרק, חודש השביעי, איז דא די ערשטע טאג, ס'שטייט נישט אויכעט ווייטער קיין די ווייט ווייטער די טאג האט נישט קיין נאמען, ס'שטייט יא יום תרועה יהיה לכם, דארף מען טראכטן צו דאס איז די נאמען, ס'שטייט נישט ויום תרועה תעשו, אין פרשת אמור געשטאנען זכרון תרועה יא מקרא קודש. וואס די פונקטליך דאס מיינט, אונז לערנען אז מ'זאל בלאזן שופר, פונקטליך וואס איז דאס טייטש פון די פסוק דארף מען טראכטן, אבער דאס איז דער טאג יום תרועה, יעצט דער טאג האט אנדערע קרבנות, אונז גייען זען ס'דא נאך אפאר טעג מיט ענליכע קרבנות, בעצם אלע מועדים, דריי מועדים פון חודש שביעי האבן די קרבנות, נישט צוויי פרים א איל און זיבן כבשים, נאר איין פר א איל און זיבן כבשים, דאס איז די קרבן פון די ערשטע טאג לחודש השביעי, און בעשור לחודש השביעי, מוסף פון יום כיפור וואס אונז רופן עס, און די זעלבע זאך די אכטע טאג ביום השמיני עצרת וואס אונז רופן שמיני עצרת די אכטע טאג פון חג וואס הייבט זיך אן ט"ו לחודש השביעי איז דא די זעלבע קרבן ס'איז זייער אינטערעסאנט אויב איינער וויל זיך קענען קלאר האבן ס'דא צוויי סארט קרבנות מוסף פסח און שבועות און ראש חודש האבן איין סארט און ראש השנה שמיני עצרת און יום כיפור האבן א צווייטע סארט נאכדעם איז דא די חג פון סוכות וואס איז וואס אונז רופן סוכות וואס עס האט זיין אייגענע סדר מיט די פרים ס'דא אסאך פרים זייער אינטערעסאנט וויאזוי ס'ארבעט. ווייטער ביי די ערשטע טאג לחודש השביעי האט די תורה נישט פארגעסן צו זאגן אז זאלסט מאכן די קרבנות מיט זייער מנחות און אזוי ווייטער און די חטאת אבער זאלסט נישט פארגעסן אז עס איז אויך ראש חודש מלבד עולת התמיד ומנחתה ועולת החודש ומנחתה יא כאילו מ'וואלט זיך אפילו געקענט פארשטעלן אז זיי גייען זאגן אויב עס איז שבת זאל מען נישט פארגעסן אז עס איז שבת ס'איז ווייל גייט אלעס ווייטער אן ס'קומט נאר צו קרבנות מוסף יא ס'קומט נאר צו נאכדעם איז דא בעשור לחודש השביעי ווייטער ס'רעדט נישט קיין סאך וועגן שטייט איין ווארט ועניתם את נפשותיכם וואס לכאורה מיינט תענית פון יום כיפור. אבער מען מאכט די קרבנות, די מנחות, די חטאת, און ווייטער, זאלסט נישט פארגעסן, מלבד חטאת הכיפורים, ס'דא נאך די גאנצע סדר עבודת יום הכיפורים וואס אונז האבן געלערנט אין פרשת אחרי מות, דעם רעדט מען נישט דא, דא רעדט מען נאר פון אזוי ווי די סדר קביעה וואס מוסף. יעצט די פופצנסטע טאג אין חודש השביעי, ווייטער, יעצט איז ממש מקרא קודש, מלאכת עבודה מאכט מען נישט, מ'מאכט א חג לה' שבעת ימים, די זעלבע נוסח וואס איז געשטאנען באמת אין פסח, חג לה' שבעת ימים, די זעלבע נקודה, אפשר נישט ממש די זעלבע לשון, און וואס טוט מען די ערשטע טאג? שטייט נישט די ערשטע טאג שטייט דרײַצן פרים, צוויי אילים, נישט נאר איין איל, צוויי אילים, און פֿערצן כבשים, זייער אסאך מער קרבנות ווי די אלע אנדערע ימים טובים. און די מנחות לפי הסדר און איין חטאת, מלבד עולת התמיד, דאס איז אלץ לפי די סדר, נאכדעם האבן אונז א גאנצע סדר, ביום השני גייט עס אראפ צו צוועלף, די יום השלישי צו עלף, יום הרביעי צו צען, יום החמישי צו ניין, יום השישי צו אכט, יום השביעי צו זיבן, און דא איז מען אנגעקומען צו זיבן, כאילו די זיבעטע טאג קומט מען אן צו זיבן פרים אויב איינער וויל מאכן אזויווי א שכל לכאורה איז געמאכט מ'זאל אנקומען צו זיבן אבער פארוואס הייבט אן פון דרייצן ס'גייט זיך אנקומען צו זיבן אבער מער פון דעם ס'דא נאך אסאך טעמים און רמזים מסתמא און דאס איז וואס מ'דארף יעדע איינער ווייסט נאכדעם ביום השמיני וואס טוט מען דעמאלט עצרת תהיה לכם יא ס'זייער אינטערעסאנט אונז האבן פון חזל שוין א נוסח ביום השמיני עצרת אבער ס'שטייט נישט אין תורה ס'דא א זאך ס'נישטא אפילו א ווארט שמיני עצרת אין תורה ס'שטייט ביום השמיני זאלסטו מאכן א זאך וואס הייסט עצרת אזויווי איינער זאל זאגן ראשון חג יא ביום הראשון דערביי שטייט נישט ממש דא די לשון אבער ביי פסח וביום הראשון מקרא קודש הראשון ראשון מקרא עפעס אזוי עס איז ממש צוזאמגעשטעלט ווערטער וואס מיינען נישט דאס אבער שוין דאס איז דא א ריזן פאר דעם אבער על כל פנים ביום השמיני מאכט מען עצרת און דעמאלטס גייט מען צוריק צו די אלטע קרבנות אזוי ווי ראש השנה יום כיפור פר אחד איל אחד און זיבן כבשים. און אויב מיר זענען אנגעקומען שוין צו די ענד, אלה תעשו לשם, ס'איז א סיום, אלעמאל אלה מיינט אזוי ווי א העדער אדער א העדער פון אונטן, אזוי ווי א סיום, אלה תעשו לשם, חוץ פון דעם איז דא נדרים, נדבות, עולות, מנחות, נסכים, שלמים, ס'הייסט וואס מענטשן קענען אליינס ברענגען, מסתמא די יום טובים איז א צייט וואס מ'ברענגט דעם, אבער באופן כללי, דא רעדט מען נאר פון די קרבנות וואס איז א חיוב ממש די תמידים און מוספים. און די אינטערעסאנטע זאך האבן אונז וואס אונז האבן נישט כמעט אין כל התורה כולה ווייטער דאס איז א זאך וואס אונז האבן ענליך צו דעם אין פרשיות פון שייך צו ויקרא קען מען טרעפן אזעלכע סארט זאכן חוץ פון דעם וואס די אייבערשטער האט געזאגט דבר אל בני ישראל זאג זיי די אלע הלכות פירט דער אייבערשטער אויך אויס וידבר משה אל בני ישראל ויאמר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה ה' את משה אין פרשת אמור האט מען געהאט ענליך ביי די מועדים נאך אפאר פרשיות וואס אונז האבן אזא סארט זאך אז ויאמר משה אל בני ישראל ככל אשר ציוה השם את משה, זייער מאדנע אז די מחלק הפרקים אין אונזערע חומשים לייגט דאס אין די פריערדיגע אין די נעקסטע פרק אבער עס איז אוודאי די ענד פון די פרק די פרשה גייט אזוי און אזוי ווייטער. אויב מען טראכט ס'איז דא ממש ווייטער קען מען טראכטן פארשידענע קליינע חילוקים ווי אזוי שטייט די חטאת ווי אזוי ס'שטייט אין די די דרשה פון די גמרא פון ווען מען לערנט ניסוך המים פון דריי אותיות וואס איז אנדערש אין די זיבן טעג וואס די תורה רעכנט דא אויס די פרי החג דאס איז א זאך וואס מען דארף אמת'דיג מדייק זיין קען אמאל זאגן אז ס'איז סתם טוישן איך ווייס פארוואס נישט וואס מען רופט אים אמאל גיוון מאכן א חילוק אמאל איז זיין אנדערש זיין בארינג אבער על כל פנים ס'איז דא קליינע חילוקים אבער באופן כללי איז דא אזא מסודר'דיגע סדר דאס איז א בחינה פון הלכות פון קרבנות פון נישט תורת כהנים הגם דא איז במדבר אזוי אונז לערנען ס'איז א השלמה פון תורת כהנים אזוי ווי א חלק הלכות במדבר מורא'דיג קלאר און מורא'דיג ממש מסודר מ'קען פארשטיין אליינס אזוי ווי כאילו א פארמולא וויאזוי מ'שרייבט עס נישט סתם געשריבן. וואס סיי וואס אויס איז ממש מורא'דיג מסודר און קען מען מדייק זיין יעדע ווארט האט עפעס א מינינג יעדע זאך.